פרשת פנחס, א גוטן ערב שבת. ס'וואלט געווען אבוויעס צו רעדן וועגן פנחס מיט זמרי מיט מי השילוח און אנדערע אזעלכע זאכן, ווייל די פראבלעם איז אז די אמת'דיגע איזשביצע חסידים זענען די וואס רעדן וואס טראכטן אזוי ווי אים א גאנצע יאר אין אלע פרשות. די מענטשן וואס זיי קומען אן פרשת פנחס זענען זיי זענען זיך.

וועגן די עיקר פראבלעם איז צו צוברעכן א געוויסע בעריער צו אנקומען אינדרויסן פון די גראוויטי און ווען מענטשן דרייען זיך אויף די וועלט זייער עיקר פראבלעם די שאלה איז נישט צו מ'זאל גלייבן דעם צו מ'זאל גלייבן יענץ צו מ'זאל זיין זמרי אדער מ'זאל זיין פנחס צו מ'זאל זיך פירן די רעלידזשען אדער די מנהג אדער יענע מנהג אסאך א גרעסערע פראבלעם איז בכלל וויאזוי מ'עסקעיפט די סטופידנעס און די נארמאלקייט און די און די בארינגנעס פון עולם הזה. און דאס און דאס איז נישט קיין חילוק קיין אזא גרויסער חילוק וועלכע וועג פנחס מיט זמרי זיי האבן אסאך מער א שפראך איינער מיט די אנדערע ווי פנחס מיט משה און פנחס מיט אלע אנדערע מענטשן אדער זמרי מיט אלע אנדערע מענטשן זיי רעדן זיך טאקע צו ניי פנחס איז ממש ממש מפורש אין פרשת פנחס מען געבט א גאנצע היסטארי פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן פונקטליך ווער ער איז א שם פרטי.

און די פיפעל צווישן די מענטשן וואס טשעינדזשען בכלל איין מאל און די מענטשן וואס טשעינדזשען הונדרעט מאל איז אסאך א גרעסערע חילוק ווי די מענטשן וואס טשעינדזשען בכלל פון איין זאך צו די צווייטע אנדערע ווערטער אין די סעקנדס ווען מען לערנט זיך אויס די וועג די נקודה פון קענען דורכברעכן די אייז און קענען אנקומען אין א גאנץ אנדערע פלאץ און זיך קענען טרעפן זיין אייגענע וועג זיין אייגענע

פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן און אפילו נאך דעם וואס אנדערע מענטשן האבן געזאגט ווייל ער איז געווען אן אייניקל פון יתרו און ער האט געטון וואס ער האט געטון ווייל ער איז געווען ווער ער איז געווען און דאס איז די זאך וואס מען דארף זיך אנכאפן און דעטס אלל און ממילא יעדער איינער דארף זיך אנצוטרעפן זיין אייגענע וועג וויאזוי אדורכצוברעכן די מחיצות פון נאכטון וואס מען האט געטון נעכטן און פון נאכטון וואס מען האט געטון און וואס מען האט געלערנט און וואס א צווייטער האט דיר געזאגט. דעמאלטס קומט מען אן ערגעץ.